בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף כ ז, מ'הייבט אן דף כ ז עמוד א' אויבן, ופיו מצופה זהב. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האט געזען די משנה, פיו מצופה זהב, אז די מויל פון די שופר אין בית המקדש איז געווען פארדעקט מיט גאלד. פרעגט די גמרא והתניא, פון א ברייתא, די ברייתא זאגט, ציפהו זהב במקום הנחת פיו, פסול, שלא במקום הנחת פיו כשר, אז טאמער מ'לייגט גאלד דארט וואו די מויל ליגט ביים שופר, איז עס פסול, ווייל דעמאלטס איז פשט מען בלאזט נישט פונעם שופר, מען בלאזט פונעם גאלד, טאמער ס'איז נישט ביים מויל, נאר ס'איז אביסל מער ארויפגעריקט דעמאלטס איז כשר, אבער על כל פנים אין אונזער משנה שטייט ופיו מצופה זהב, איז משמע אז די גאלד ליגט ממש ביים מויל, נו האמיר דאך יעצט געזען אין א ברייתא אז דאס איז פסול, ענטפערט די גמרא אמר אביי, כי תנן נמי מתניתין שלא במקום הנחת פה תנן, ס'טייטש ופיו מיינט נישט טאקע אז די גאלד איז געלעגן ביים מויל, דאס איז טאקע פסול, ס'איז טאקע געווען אביסל ארויפגעריקט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ושתי חצוצרות מן הצדדים, אז ס'איז געווען חצוצרות אין בית המקדש צוזאמען מיטן שופר, און די משנה האט געזאגט שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, ווייל די עיקר מצוה איז בשופר. פרעגט יעצט די גמרא, ותרי קלי מי משתמעי, וויאזוי האט מען געקענט בלאזן צוזאמען מיטן שופר מיט די חצוצרות, מען קען דאך נישט הערן צוויי קולות אויפאמאל, והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זכור ושמור, וואס ס'איז געזאגט געווארן ביים בארג סיני, בדיבור אחד נאמרו, דער אייבערשטער האט עס געזאגט צוזאמען, זכור ושמור צוזאמען, מה שאין הפה יכולה לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע, וואס א מויל קען דאס נישט זאגן, א מויל קען נישט זאגן צוויי ווערטער אויף אמאל, און א אויער קען אויך נישט הערן צוויי דיבורים אויף אמאל, און ממילא לכאורה, טאמער די עיקר מצוה איז דאך בשופר, וויאזוי האט מען מיטגעבלאזן מיטן שופר, צוזאמען מיט חצוצרות, מען קען דאך נישט הערן ביידע קולות אויף אמאל, האט מען דאך נישט יוצא געווען די שופר? ענטפערט די גמרא, ניין, לכך מאריך בשופר, פאר דעם טאקע האט מען מאריך געווען מיטן שופר ווי מען האט געזען אין די משנה, כדי יוצא צו זיין, ווייל צום סוף האט מען נאר געהערט די שופר, האט מען טאקע יוצא געווען צום סוף דארט ווען מען האט נאר געהערט שופר אן חצוצרות, פרעגט די גמרא אזוי, מען קען יוצא זיין מיט אזא האלבע תקיעה נאר צום סוף, למימרא דכי שמע סוף תקיעה, בלא תחילת תקיעה יצא, קומט דאך אויס מען האט נאר געהערט די סוף, ווייל אנפאנג האט מען נישט יוצא געווען ווייל תרי קלי לא משתמעי, איז מען יוצא ביי אזא אופן, און ממילא אויב אזוי העט אויסקומען זאגט די גמרא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה אויך יצא, העט מען זאגן ביידע, ווייל ווילאנג מען הערט א שטיקל פון א תקיעה האט מען יוצא געווען, און אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא עס קען נישט זיין, ווייל תא שמע, מיר האבן געלערנט אין א משנה, דא ביי אונזער ראש השנה דף ל ג, שטייט דארט, תקע בראשונה ומשך בשניה כשתיים, אין בידו אלא אחת, וואס טייטש אזוי, מדאורייתא, וויפיל תקיעות דארף א מענטש בלאזן ראש השנה, דארף מען בלאזן, מען דארף הערן אדער בלאזן,

און אויף דעם פרעגט די גמרא אמאי תיסלק ליה בתרתי, וואס טייטש טאמער מען קען יוצא זיין אפילו מיט א חלק פון א תקיעה, איז וואס איז די פראבלעם? א חלק פון די תקיעה העט מען יוצא זיין אויף די פריערדיגע סעט, און א חלק פון די תקיעה אויף די נעקסטע סעט, איז פארוואס זאגט די משנה אז מען איז נישט יוצא? זאגט די גמרא ניין, פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן, וואס טייטש ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, קענסט נישט נעמען איין לאנגע תקיעה און עס צעטיילן מיט א שערל, ס'גייט נישט, מען דארף מאכן הפסקה אינמיטן, אבער דאס איז נישט קיין סתירה אז ס'קען זיין אז אז מען מאכט א לאנגע תקיעה און מען הערט נאר א חלק, האט מען אויכעט יוצא געווען, און ממילא איז דאס נישט קיין קשיא. פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, תא שמע, פון נאך א משנה, ווען מיר זעהן קומענדיגע משנה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, או לתוך הפיטס, טאמער איינער בלאזט שופר אין א בור, א בור איז א גריב מיט וואסער, א דות איז א געבויטע בנין וואס איז געווען אין דעם וואסער אזוי ווי א גריב, נאר העכער די ערד, פיטס דאס איז א פאס, וואס ווען מען בלאזט אריין שופר אין א בור אין א דות אין א פיטס, הערט מען א ווידער קול, און די דין איז, אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצא. טאמער מען האט געהערט די קול פון די שופר אליין האט מען יוצא געווען, די ווידער קול האט מען נישט יוצא געווען. פרעגט די גמרא אמאי ליפוק בתחילת תקיעה מקמי דליערבב קלא, מען בלאזט דאך די שופר קודם קומט ארויס די קול און נאכדעם טאקע הערט מען די ווידער קול, אבער טאמער מען קען יוצא זיין אפילו מיט א חלק פון א תקיעה זאל מען יוצא זיין מיט די ערשטע חלק ווייל די ערשטע חלק איז דאך נאכנישט געווען קיין ווידער קול, און פון דעסטוועגן זעט מען די משנה אז מען איז נישט יוצא, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא די גמרא פאלט אוועק פון די פריערדיגע תירוץ, ס'טייטש אונז האבן געהאט א קשיא אז תרי קלי לא משתמעי וויאזוי האט מען יוצא געווען אין בית המקדש, האט די גמרא געענטפערט ווייל צום סוף די שופר האט מאריך געווען מען האט יוצא געווען מיט דעם חלק, אויף דעם זאגט די גמרא אוודאי נישט ריכטיג, מען קען נישט יוצא זיין מיט א חלק מיט די לעצטע חלק פון די תקיעה, נאר וואס אפילו מען האט געבלאזן די תקיעה צוזאמען מיט די חצוצרות האט מען יוצא געווען מיט די גאנצע תקיעה פארוואס ווייל תרתי קלי מחד גברא לא משתמעי מתרי גברי משתמעי, מען קען טאקע נישט הערן צוויי קולות פון איין מענטש, א מענטש קען נישט מאכן צוויי קולות אזוי ווי דער רבונו של עולם כביכול האט געמאכט מיט זכור ושמור, אבער צוויי באזונדערע מענטשן מאכן צוויי באזונדערע קולות, דעמאלטס קען מען אוודאי הערן ביידע, און פאר דעם האט מען יוצא געווען די גאנצע תקיעה אפילו ס'איז געווען צוזאמען מיט חצוצרות. פרעגט די גמרא, ומתרי גברי מי משתמעי אזוי ווען צוויי מענטשן מאכן צוויי קולות קען מען הערן ביידע, והא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט בתורה ווען מען ליינט די תורה יעדע שבת, איז אחד קורא ואחד מתרגם, אמאליגע צייטן איז געווען דער בעל קורא, ס'איז אויך געווען א מתרגם, ס'טייטש נאך יעדע פסוק האט ער פארגעזאגט וואס די פסוק די טייטש פון די פסוק אויף אראמיש, זאגט אבער די ברייתא ובלבד שלא יהא אחד קורא ושניים מתרגמין, ס'טאר אבער נישט זיין א בעל קורא מיט צוויי מתרגמין, ווייל אז ס'דא צוויי מתרגמין קען מען נישט הערן, מען קען נישט הערן צוויי מענטשן אפילו זיי מאכן צוויי קולות, איז א קשיא, זאגט די גמרא ניין, הא לא דמיא אלא לסיפא, ס'טייטש ברענג מיר נישט קיין ראיה פון קריאת התורה, קוק אין די סיפא פון יענע ברייתא, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט, בהלל ובמגילה, אפילו עשרה קורין, אפילו אז צען ליינען הלל, אדער צען צוזאמען ליינען די מגילה, קען מען יוצא זיין. פארוואס? וואס איז אנדערש הלל מגילה פון קריאת התורה? אלמא כיוון דחביב יהיב דעתיה? ווייל ס'איז חביב, רשי זאגט זיי זענען נישט אפט, מ'ליינט נישט הלל יעדן טאג, מ'ליינט נישט מגילה יעדן טאג, און ממילא דארט אפילו אפאר מענטשן צוזאמען ליינען הלל אדער מגילה, קען א מענטש משים לב זיין און הערן אלע קולות, הכא נמי, דא אויך ביים שופר, כיוון דחביב, יהיב דעתיה ושמע, ס'איז חביב, און במילא קען א מענטש הערן די גאנצע קול פון די תקיעה. אויב אזוי פרעגט די גמרא, אלא למה מאריך בשופר, פארוואס איז מען טאקע מאריך מיט די שופר לענגער ווי די חצוצרות, ענטפערט די גמרא לידע שמצות היום בשופר, אזוי ווי מ'האט געזעהן אין די משנה, דאס איז די עיקר מצות היום, און דערפאר איז מען מאריך מיט דעם. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזעהן אין די משנה, ובתענית של זכרים כפופין ופיו מצופה כסף, אז ביי תענית האט מען גענוצט שופרות אבער ס'איז געווען צוגעדעקט מיט זילבער די מויל, פרעגט די גמרא מאי שנא התם דזהב, ומאי שנא הכא דכסף, וואס איז ראש השנה געווען גאלד און דא זילבער? זאגט די גמרא צוויי תירוצים. איבעית אימא, כל כינופיא דכסף הוא, יעדע מאל מען בלאזט צאמצונעמען מענטשן, דארף עס זיין מיט זילבער דכתיב שטייט אין פסוק, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם והיו לך למקרא העדה, און ווען מען האט צאמגערופן די עדה האט מען גענוצט חצוצרות פון זילבער, איז אבדח די שופרות האט מען אויך צוגעדעקט מיט זילבער, ווייל די גאנצע תפקיד פון די בלאזן איז געווען צאמצונעמען די פאלק. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, התורה חסה על ממונן של ישראל, די תורה חס אויף אידיש געלט, גאלד איז זייער טייער, רש"י ברענגט די ראיה, די באקאנטע ראיה ווי ווייסט מען התורה חסה על ממונן של ישראל, ווייל שטייט ביי נגע בתים, וציוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמא כל אשר בבית, די תורה זאגט אז ווען דער כהן קומט מטמא זיין דעם שטוב דארט, זאל מען ארויס נעמען אלע כלים פון שטוב, כדי די כלי חרס זאל נישט טמא ווערן ווייל טאמער ס'עט טמא ווערן, עט מען גארנישט קענען טון מיט דעם, זעהן מיר התורה חסה על ממונן של ישראל, דערפאר האט מען אויך גענוצט זילבער און נישט די טייערע גאלד. איי פרעגט די גמרא התם נמי נעביד דכסף, אויב אזוי פארוואס ראש השנה האט מען יא געמאכט מיט גאלד, זאגט די גמרא ניין, ווייל אפילו הכי כבוד יום טוב עדיף, כבוד יום טוב איז חשובער, וואס טייטש אפילו טאקע נארמאל התורה חסה על ממונן של ישראל, נישט ווען עס קומט צו יום טוב. זאגט די גמרא ווייטער, רב פפא בר שמואל סבר למעביד עובדא כמתניתין, ער האט זיך געוואלט פירן ווי די משנה, בלאזן ראש השנה סיי מיט א שופר און סיי מיט חצוצרות, אזוי אויך ביי תענית ציבור האט ער געוואלט בלאזן מיט שופר און מיט חצוצרות, אמר ליה רבא, האט אים רבא געזאגט לא אמרו אלא במקדש, דאס אז מען בלאזט מיט ביידע צוזאמען, דאס איז נאר אין בית המקדש, אבער ווען מען איז נישט אין בית המקדש, אום ראש השנה בלאזט מען מיט א שופר, אום א תענית ציבור האט מען געבלאזן מיט חצוצרות. תניא נמי הכי, מען האט זיך אויך געלערנט אין א ברייתא במה דברים אמורים במקדש, אבל בגבולין, אינדרויסן בית המקדש, איז מקום שיש חצוצרות טייטש ביי א תענית אין שופר בלאזט מען נישט מיט א שופר, און מקום שיש שופר טייטש ראש השנה אין חצוצרות בלאזט מען נישט מיט חצוצרות. זאגט די ברייתא וכן הנהיג ר' חלפתא בציפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני, זיי האבן יא איינגעפירט צו בלאזן מיט ביידע מיט א שופר און מיט חצוצרות, וכשבא הדבר אצל חכמים, האבן חכמים געזאגט ניין אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד, נאר אין בית המקדש ס'טייטש שערי מזרח בהר הבית, זאגט רש"י צוויי פשטים, אדער חדא מילתא היא, בשער המזרח בהר הבית, דארט טאקע האט מען געבלאזן ביים שער המזרח פונעם הר הבית, ויש אומרים בשער המזרח בעזרת נשים, ס'טייטש אז צוויי באזונדערע פלעצער אדער הר הבית, און אויכעט ביים עזרה, אבער על כל פנים דאס איז נאר א מנהג פון בית המקדש. אמר רבא, ואיתימא רבי יהושע בן לוי מאי קרא, ווי זעהן מיר אין פסוק אז טאקע אין בית המקדש איז אזוי געווען האט מען געבלאזן מיט ביידע, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך השם, דרש'ט מען פון דעם לפני המלך השם, הוא דבעינן דווקא אין בית המקדש בלאזט מען חצוצרות וקול שופר, אבל בעלמא, נישט אין בית המקדש לא, בלאזט מען נישט מיט ביידע צוזאמען, פארשטייט זיך דער לימוד איז נישט קיין דאורייתא, ס'איז א פסוק אין תהלים, ס'איז א אסמכתא, אבער פון דעסט וועגן נאר אין בית המקדש איז געווען דער מנהג צו בלאזן מיט ביידע, נישט בגבולין. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען די משנה, שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, אז יובל און ראש השנה זענען גלייך נישט נאר מיט די תקיעות, נאר אויך מיט די ברכות טייטש מיט מוסף, אז אזוי ווי ביי ראש השנה דארף מען מלכיות זכרונות שופרות, די זעלבע זאך די יאר פון יובל יום כיפור זאגט מען אויכעט מלכיות זכרונות שופרות, זאגט אונז די גמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, האט רב שמואל בר יצחק געזאגט, כמאן מצלינן האידנא, ווי וועם האלט מיר אונז אז אונז זאג מיר היינטיגע צייטן ביי מוסף ראש השנה, ביי זכרונות, זאגט מען זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, אז ס'איז א זיכרון ליום ראשון א זיכרון למעשה בראשית, כמאן, ווי וועם האלט מיר אונז ווען מ'דאוונט אזוי? כר' אליעזר דאס גייט כשיטת ר' אליעזר, דאמר בתשרי נברא העולם, ר' אליעזר האלט דאך בתשרי נברא העולם און במילא פאסט דאך אזא לשון צו זאגן ראש השנה זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון אז ס'איז א זיכרון טאג אויף מעשה בראשית אויף בריאת העולם. פרעגט אבער די גמרא, מתיב רב עינא, פרעגט רב עינא א קשיא פון אונזער משנה, שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, ביי אונזער משנה שטייט אז מוסף יום כיפור ביי יובל איז די זעלבע מוסף ווי ראש השנה, והא איכא זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתא וביובל ליתא, דאס הייסט וואס פאסט זאגן אזא סארט לשון יום כיפור? פאסט דאך נישט קומט דאך נישט אריין יום כיפור, איז לכאורה א ראיה פון אונזער משנה אז מען זאגט נישט זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, כי קתני אשארא, ס'טייטש אונזער משנה זאגט אויף די רעשט פון די זאכן, אז אלע אנדערע זאכן חוץ די נוסח פון זה היום תחילת מעשיך, זאגט מען מלכיות זכרונות שופרות איז גלייך סיי מוסף ראש השנה און סיי די מוסף פון יובל יום כיפור, טאקע די שורה, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, דאס זאגט מען נאר ראש השנה. נאך א גירסא אין די גאנצע שקלא וטריא, אבער ס'טייטש לויט די ערשטע גירסא, האט רב עינא געפרעגט א קשיא פון די משנה, און ער האט געוואלט אויפווייזן אז מען זאגט נישט זה היום תחילת מעשיך ראש השנה, לויט די צווייטע גירסא אביסל אנדערש, אז רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי, אמר ר' שמואל בר יצחק, הא דתנן, דאס וואס מען האט געלערנט אין די משנה שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות כמאן דלא כר' אליעזר, לכאורה איז א ראיה אז אונזער משנה האלט נישט ווי ר' אליעזר, ווייל דאי ר' אליעזר, כיוון דאמר בתשרי נברא העולם, הא איכא זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתא וביובל ליתא, ס'טייטש לויט ר' אליעזר זאגט מען דאך לכאורה ראש השנה ביים דאווענען, זה היום תחילת מעשיך, וואס דאס קען מען נישט זאגן יום כיפור, און ממילא רבי אליעזר לכאורה וועט זיך קריגן אויף אונזער משנה, וואס ביי אונזער משנה שטייט אז ראש השנה און יום כיפור די זעלבע דאווענען, און ממילא לויט די נוסח קומט אויס די גמרא פרעגט אז לכאורה אונזער משנה איז נישט ווי רבי אליעזר, און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, כי קתני אשארא, וואס טייטש ניין אוודאי רבי אליעזר קען אויך שטימען מיט די משנה, איי זה היום תחילת מעשיך אין הכי נמי, זה היום תחילת מעשיך זאגט מען נאר ראש השנה און נישט יום כיפור, אבער די רעשט פון די דאווענען איז גלייך. זאגט די משנה ווייטער, שופר שנסדק, א שופר וואס האט זיך צושפאלטן אין די לענג, וואס טייטש פון די מויל ביז אויבן, די גאנצע לענג האט זיך צושפאלטן, ודבקו, און א מענטש האט עס צוגעקלעבט, רש"י זאגט מיט גלוד, מיט דבק, איז פסול. איז די שופר פסול פארוואס? ווייל ס'איז צוויי שופרות, און מען האט דאך שוין געזען אז שופר אחד אמר רחמנא, מען קען נישט נוצן צוויי שופרות. ווייטער זאגט די משנה, דיבק שברי שופרות פסול, די זעלבע זאך טאמער מען נעמט שברי שופרות, טייטש א שופר וואס מען האט צושניטן אויף די ברייט, אזעלכע סלייסעס, אזא אפאר חלקים און מען נעמט שפעטער אלע רינגלעך און מען וויל מאכן א צוריק א שופר איז אויך פסול אלס די זעלבע טעם שתי שופרות. ווייטער זאגט די משנה ניקב וסתמו, טאמער איז דא א לאך אין די שופר און מען האט פארשטאפט די לאך איז אם מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר. וואס מיינט די ווערטער? דא א מחלוקת ראשונים, רוב ראשונים לערנען פשט אזוי אז טאמער נאכדעם וואס מען שטאפט צו די לאך הערט זיך די שופר די זעלבע ווי פריערט דעמאלטס איז די שופר כשר טאמער ס'טוישט זיך די קול איז פשט אז די לאך און דאס וואס מען האט דא פארשטאפט האט געטוישט די קול דעמאלטס איז די שופר פסול. אזוי לערנען א חלק פון די ראשונים, רוב ראשונים. א אנדערע חלק ראשונים לערנען אנדערש, אז פשט אז טאמער די קול האט זיך געטוישט פארן פארשטאפן, דעמאלטס אפילו מיט פארשטאפן איז פסול. פארוואס? ווייל דעמאלטס איז פשט אז די פארשטאפער, די שטאפיק, דאס מאכט די קול, און דאס איז א פראבלעם. ווייטער מחלוקת ראשונים. זאגט די משנה ווייטער, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, האט מען שוין געזען, איינער בלאזט אריין אין א בור, אין א דות, או לתוך הפיטס אדער אין א פאס, אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצא, דארף מען הערן די קול פון די שופר, טאמער האט געהערט די ווידערקול, האט מען נישט יוצא געווען. ווייטער זאגט די משנה, וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, איינער גייט פונקט אונטער א שול, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, זיין שטוב איז לעבן דעם שול, ושמע קול שופר, או קול מגילה, און ער הערט פונקט די קול שופר אדער א קול מגילה, אבער ער האט נישט מכוון געווען יוצא צו זיין, זאגט טאקע די משנה, אם כיוון ליבו יצא, טאמער ער האט מכוון געווען האט ער יוצא געווען, ואם לאו, לא יצא, טאמער ער האט נישט מכוון געווען ער האט פונקט געהערט, איז מען נישט יוצא אזוי. און די משנה זאגט טאקע, אף על פי שזה שמע וזה שמע, אז ס'קען זיין צוויי אידן ביידע זאלן הערן, איז זה כיוון לבו וזה לא כיוון לבו, און ממילא זה יצא און יענער נישט. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, ארוך וקצרו כשר, טאמער ס'איז דא א לאנגע שופר און מ'מאכט עס קורצער, איז אוודאי איז עס כשר. ווייטער זאגט די ברייתא, גרדו והעמידו על גלדו, כשר, טאמער מ'קראצט די שופר ביז ס'ווערט אזוי מין דין, ס'בלייבט ממש איבער א דין אזא גלד ממש א דינע דינע חלק, איז אויכעט כשר. ווייטער זאגט די ברייתא ציפהו זהב, טאמער מ'האט צוגעדעקט מיט גאלד האט מען שוין געזען, במקום הנחת פה, פסול. שלא במקום הנחת פה כשר, ווענדט זיך וואו די גאלד איז, ווייטער ציפהו זהב מבפנים, פסול, טאמער מ'דעקט עס צו מיט גאלד אינעווייניג, איז פסול פארוואס ווייל דעמאלטס הערט מען נישט די קול פון די שופר, מ'הערט די קול פון די גאלד, מבחוץ, טאמער מ'דעקט עס צו אינדרויסן, לייגט צו די ברייתא נאך א תנאי, אם נשתנה קולו מכמו שהיה פסול, ואם לאו כשר, טאמער ס'טוישט די קול, פסל'ט עס אויך, ווייל מ'דארף הערן די ארגינעלע קול פונעם שופר. ווייטער זאגט די ברייתא ניקב וסתמו, ט אזוי איז די ציור פון די משנה, ס'איז געווען א לאך מ'האט עס פארשטאפט, אם מעכב את התקיעה פסול, ואם לאו כשר, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה. זאגט די ברייתא ווייטער נתן שופר בתוך שופר, ס'הייסט מ'האט אריינגעשטופט א שופר אין א אנדערע שופר, איז אם קול פנימי שמע יצא, טאמער מ'הערט נאר די קול פון די אינעווייניגסטע שופר, ווייל די אינעווייניגסטע שופר שטעקט זיך ארויס ביי די מויל, און שטעקט זיך ארויס פון אויבן, און ממילא די דרויסניגסטע שופר טוישט דא גארנישט, איז יצא האט מען יוצא געווען. ואם קול חיצון שמע לא יצא, טאמער מען הערט אויך די קול פון די אינדרויסענדיגסטע, ס'טייטש די לופט וואס מען בלאזט גייט צווישן די צוויי שופרות, דעמאלטס איז עס פסול, מען איז נישט יוצא, ווייל רש"י זאגט, די מיטלסטע שופר איז מפסיק די קול, ס'דארף זיין א ריינע קול. ווייטער זאגט יעצט די גמרא נאך א ברייתא, תנו רבנן, גרדו, א חלק פון די דינים האט מען שוין געזען אין די פריערדיגע ברייתא, טאמער מ'האט געקראצט די שופר, בין בפנים בין בחוץ, כשר, איז די שופר כשר, גרדו והעמידו על גלדו, כשר, זעלבע זאך אפילו עס בלייבט נאר איבער א דינע חלק, זאגט די ברייתא ווייטער הניח שופר בתוך שופר, אם קול פנימי שמע יצא, ואם קול חיצון שמע לא יצא האט מען דאך יעצט געזען, ווייטער אבער דא זאגט די ברייתא א נייע דין, הפכו ותקע בו לא יצא, טאמער מען האט איבערגעדרייט די שופר, און אזוי בלאזט מען איז מען נישט יוצא, אמר רב פפא, איז רב פפא מסביר וואס מיינט איבערגעדרייט, לא תימא דהפכיה ככיתונא, זאלסט נישט מיינען דא רעדט מען אז מען האט איבערגעדרייט ווי א בגד, אז די אינעווייניגסטע חלק פון די שופר ווערט די אינדרויסנדיגסטע, און די אינדרויסנדיגסטע ווערט די אינעווייניגסטע, וואס ביי אזא אופן איז אוודאי פסול, אלא נאר דא רעדט מען ביי אנדערע אפילו א שוואכערע ציור, כשהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, טאמער מען מאכט ברייט די דינע חלק, מען מאכט דין די ברייטע חלק, איז אויך ביי אזא אופן איז מען נישט יוצא מיט אזא סארט שופר. מאי טעמא פארוואס, כדרב מתנה דאמר רב מתנה, שטייט אין פסוק והעברת, וואס מען דרשנט דרך העברתו בעינן, ס'טייטש די שופר דארף זיין אזוי ווי ווען מען נעמט עס אראפ פון די בהמה, אז די ברייטע חלק איז ברייט און די שמאלע חלק איז שמאל, מען טאר דאס נישט פארדרייען. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, דיבק שברי שופרות פסול. טאמער מ'האט צוגעקלעבט חלקים איז פסול. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הוסיף עליו כל שהוא, טאמער מ'האט צוגעלייגט צו די שופר א כל שהוא ס'טייטש מ'האט גענומען צוויי שופרות און צוגעקלעבט צוזאמען, בין במינו בין שלא במינו פסול. אפילו מ'קלעבט צו נאך א זאך, ס'איז נישט קיין שופר, מ'נעמט עפעס א גלו, א דבק, און מ'לייגט צו צו די שופר, איז פסול, פארוואס? שטייט אין פסוק שופר אחד ולא שני שופרות, מ'מוז האבן א ריינע שופר, מ'קען נישט צולייגן עפעס צום שופר. ווייטער אבער זאגט די ברייתא ניקב וסתמו, טאמער ס'דא א לאך און מ'האט עס פארשטאפט, האבן דאך שוין געזען די ציור אין די משנה, איז אויף דעם זאגט די ברייתא בין במינו בין שלא במינו פסול, נישט קיין חילוק וויאזוי מ'האט פארשטאפט דעם לאך, דער שופר איז פסול. דער תנא דא אין דער ברייתא קריגט זיך אויף אונזער משנה. ר' נתן אומר, ר' נתן, וואס ר' נתן דער תנא פון אונזער משנה, ער זאגט במינו כשר, שלא במינו פסול. ס'טייטש, במינו טאמער מען שטאפט צו די לאך מיט א מין פון די שופר מיט א שטיקל שופר, דעמאלטס איז כשר, אז נישט איז פסול. וואס טייטש, דאס וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה, אז ווען מען שטאפט צו די לאך פון די שופר, טאמער ס'איז נישט מעכב די תקיעה, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט די מחלוקת ראשונים וואס דאס מיינט, אבער טאמער ס'איז נישט מעכב די תקיעה איז כשר, מיינט טאקע במינו און דאס גייט כשיטת ר' נתן. זאגט יעצט די גמרא, במינו כשר אמר ר' יוחנן, והוא שנשתייר רובו, וואס טייטש ס'מוז אבער אוודאי בלייבן, רוב שופר דארף זיין גאנץ, דעמאלטס קען מען עס פארשטאפן במינו, מכלל דשלא במינו אע"פ שנשתייר רובו פסול, וואס טייטש אזוי, ס'דארף זיין דריי תנאים לויט ר' נתן, די ערשטע תנאי איז ס'דארף זיין דעם אינו מעכב את התקיעה אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה די קול פון די תקיעה טאר זיך נישט טוישן, די צווייטע תנאי, ס'דארף זיין במינו, טאמער ס'איז שלא במינו, איז פסול אויף יעדע אופן, און די דריטע תנאי איז אז דער לאך טאר נישט זיין רוב שופר, ווייל טאמער דער לאך איז רוב שופר און אפילו מען דעקט עס צו במינו איז אויך א פראבלעם, איכא דמתני לה אסיפא, איז דא וואס זאגן אביסל אנדערש, אז דאס רבי יוחנן האט דא צוגעלייגט איז אויף די שלא במינו, אלזא דאס וואס ר' נתן זאגט שלא במינו פסול, אמר ר' יוחנן והוא שנפחת רובו, מכלל דבמינו, אע"פ שנפחת רובו כשר. ס'טייטש, לויט די גירסא, זאגט אונז ר' יוחנן מ'דארף צוויי תנאים לויט ר' נתן. איין תנאי איז ווי מ'האט פריערט געזעהן, אז ס'טאר נישט זיין מעכב את התקיעה די קול דארף זיין די זעלבע, און די צווייטע תנאי ווענדט זיך. טאמער די לאך איז נישט רוב שופר, דעמאלטס קען מען עס צושטאפן סיי במינו און סיי שלא במינו, פארשטייט זיך בתנאי אז די קול טוישט זיך נישט. טאמער אבער די לאך איז רוב שופר, דעמאלטס מוז מען נוצן מינו, טאמער מען נוצט שלא במינו איז פסול. פשט אז דאס רבי נתן האט געזאגט שלא במינו איז פסול, איז טאקע נאר ווען ס'דא א לאך אין רוב שופר, ווייניגער ווי רוב, וועט רבי נתן אויך מודה זיין לויט די גירסא רבי יוחנן אז מען מעג נוצן שלא במינו. זאגט די ברייתא ווייטער, ציפהו זהב מבפנים, פסול, מבחוץ, טאמער מען האט צוגעדעקט גאלד אינדרויסן, ווענדט זיך אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, ואם לאו כשר, אזוי ווי מען האט געזען אין די פריערדיגע ברייתא. ווייטער זאגט די ברייתא נסדק לאורכו פסול, טאמער ס'דא א סדק ס'איז צושפאלטן געווארן אין די לענג איז פסול, אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, לרוחבו, טאמער צושניטן אין די ברייט, איז ווענדט זיך, אם נשתייר בו שיעור תקיעה, כשר, ואם לאו, פסול. דהיינו, טאמער ס'איז צושפאלטן אין די ברייט, ס'האט זיך אפגעהאקט א חלק פון די שופר, דארף מען זאגן צושניידט א שופר, ס'איז מער נישט אזוי לאנג ווי פריער. דעמאלטס ווענדט זיך, טאמער ס'איז געבליבן א שיעור תקיעה איז כשר. וכמה שיעור תקיעה, וואס איז דאס א שיעור תקיעה? פירש רבן שמעון בן גמליאל, כדי שיאחזנו בידו, ויראה לכאן ולכאן. אז מ'כאפט עס אן און שטעקט זיך ארויס פון ביידע זייטן פון די הענט א שטיקל פון די שופר, איז דאס כשר. זאגט די ברייתא ווייטער, היה קולו דק, טאמער די קול איז זייער דין, או עבה אדער דיק, או צרור, זאגט רש"י, טרוקן אזא הייזעריגע קול, כשר איז די שופר כשר שכל הקולות כשרים בשופר, אלע סארט קולות זענען כשר ביי א שופר. זאגט די גמרא ווייטער, שלחו ליה לאבוה דשמואל, מען האט געשיקט צו די טאטע פון שמואל א הלכה אז קדחו ותקע בו יצא, טאמער מען מאכט א לאך אין די שופר און אזוי בלאזט מען אין דעם איז מען יוצא, יעצט לכאורה וואס מיינט מען האט געמאכט א לאך? מען האט געמאכט א לאך אונטן דארט ווי מען בלאזט אריין, און אויף דעם פרעגט די גמרא גראד פשיטא, כולהו נמי מיקדח קדחו להו, יעדע שופר דארף מען דאך מאכן א לאך, איז וואס די חידוש? ענטפערט די גמרא ניין, אמר רב אשי, שקדחו בזכרותו, ס'טייטש אזוי, דער שופר וואס מען נוצט היינט אויך, וואקסט דאך אויפן קאפ פון די בהמה, און אינמיטן פון די שופר איז דא א ביין, און מען נעמט ארויס די ביין פון די אינדרויסנדיגסטע חלק, די אינדרויסנדיגסטע די שופר, און די ביין אינמיטן ווארפט מען ארויס, יעצט די אינדרויסנדיגסטע חלק אין דעם שופר מאכט מען נארמאל א לאך, און דארט בלאזט מען אריין. דא רעדט מען נישט פון דעם. דא רעדט זיך פון א מענטש וואס האט נישט ארויסגענומען די ביין פון אין די שופר, נאר אנשטאטס דעם האט ער אריין געגראבן אינעם ביין אריין, אזוי געמאכט א לאך אדורך און אדורך, און מען בלאזט יעצט שופר דורך דעם ביין. איז דא דא א חידוש? ווייל מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט, מין במינו חוצץ, אפילו די ביין איז טאקע מין במינו די זעלבע מין פון די שופר, נאך אלץ הייסט עס א חציצה מען דארף עס אינגאנצן ארויסנעמען פון דארט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, מען קען אזוי יוצא זיין אפילו די ביין ליגט נאך אינעווייניג. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, ווענדט זיך טאמער מ'האט געהערט די קול שופר האט מען יוצא געווען, טאמער מ'האט געהערט די ווידערקול האט מען נישט יוצא געווען. זאגט די גמרא אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט לא שנו אלא לאותן העומדין על שפת הבור, אבל אותן העומדין בבור, יצאו, ס'טייטש אלע וואס שטייען אינדרויסן, זיי הערן טאקע א ווידערקול, אבער דער וואס שטייט אינעם בור אליין, הערט די קול שופר אליין, נישט קיין ווידערקול, איז די אלע וואס זענען שטיין אין די בור, זענען טאקע יוצא. תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, יצא, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא והתנן פון אונזער משנה, ביי אונזער משנה איז געשטאנען לא יצא, ווייל מען הערט דאך די ווידערקול, אלא לאו שמע מינה כדרב הונא שמע מינה, איז די ראיה טאקע ווי רב הונא אז ס'ווענדט זיך, ווען מ'שטייט אינדרויסן הערט מען א ווידערקול איז מען נישט יוצא, מען שטייט אין די גריב אין די בור הערט מען נישט קיין ווידערקול, מען הערט די קול שופר אליין און דערפאר איז מען יא יוצא, זאגט די גמרא, איכא דרמי להו מירמא, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן גורס געווען אנדערש, אז נישט פשט כאילו רב הונא האט געזאגט א מימרא אז ס'ווענדט זיך צו מ'שטייט אינעם גריב צו אינדרויסן פון גריב, נאר ס'איז געגאנגען באופן פון א קשיא רב הונא האט געענטפערט, מ'האט געפרעגט פון רב הונא א קשיא, אז לכאורה תנן, ביי אונז אין משנה שטייט התוקע לתוך הבור או לתוך הדות לא יצא, והתניא אין די ברייתא שטייט יצא, און אויף דעם האט רב הונא געענטפערט אמר רב הונא, לא קשיא, כאן לאותן העומדין על שפת הבור, איז מען טאקע נישט יוצא, ווייל מען הערט א ווידערקול, כאן לאותן העומדין בבור, אז מען שטייט אינעם גריב איז מען יוצא, ווייל מען הערט די קול שופר אליין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה, האט רבה געזאגט, שמע, מקצת תקיעה בבור און מקצת תקיעה על שפת הבור יצא, ס'טייטש ווי די גמרא פארשטייט יעצט די מימרא פון רבה, אז דא רעדט מען פון צוויי מענטשן, ס'דא א איד ראובן, ער שטייט אינדרויסן פונעם בור, ס'דא א איד שמעון, שמעון איז די בעל תוקע, ער שטייט אינעם בור און הייבט אן בלאזן, יעצט שמעון בלאזט יעצט אינעם בור, ראובן שטייט אינדרויסן פון בור, וואס הערט ראובן? ראובן הערט א ווידערקול, נאר וואס, אינמיטן בלאזן קומט שמעון ארויס פונעם בור, ברגע וואס שמעון איז אינדרויסן פון בור קען מען שוין נארמאל הערן די תקיעת שופר, פשט ראובן האט א האלבע תקיעה די ערשטע האלב תקיעה האט ער געהערט א ווידערקול, די צווייטע האלב תקיעה האט ער געהערט א נארמאלע תקיעה, איז אויף דעם זאגט רבה אז ראובן האט יוצא געווען, אבער פון דעסטוועגן ס'האט זיך נאך נישט געענדיגט די מימרא פון רבה, זאגט רבה ווייטער, מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר, און מקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר לא יצא, וואס איז טאמער שמעון דער בעל תוקע ער הייבט אן בלאזן שופר פארן עלות השחר, און אזוי איז ער ממשיך די תקיעה אריין אינעם טאג אריין, יעצט שופר איז מען נאר יוצא בייטאג, רש"י ברענגט די לימוד יום תרועה יהיה לכם מ'איז נאר יוצא בייטאג, איז דא זאגט רבה מ'איז נישט יוצא, פארוואס ווייל מען דארף הערן די גאנצע תקיעה, און אז א האלבע תקיעה איז געווען ביינאכט קען מען נישט יוצא זיין? אמר ליה אביי, פרעגט אביי צו רבה, וואס איז א חילוק פון די צוויי ציורים? מאי שנא התם דבעינא כולה תקיעה בחיובא וליכא, וואס איז די פראבלעם מיט דער וואס בלאזט פארן עלות און דורכן עלות? די פראבלעם איז ווייל נישט די גאנצע תקיעה איז בחיוב, די ערשטע האלב איז ווען ס'איז ביינאכט, איז א האלבע תקיעה ביינאכט איז פשט די גאנצע תקיעה נישט גוט, אויב אזוי הכא נמי דא אויכעט, בעינא כולה תקיעה בחיובא וליכא, לכאורה ווען שמעון איז געווען אינעם גריב און אינמיטן תקיעה איז ער ארויס פון גריב, פשט א האלבע תקיעה האט ראובן יוצא געווען א האלבע נישט, זאל מען זאגן אז ראובן האט אינגאנצן נישט יוצא געווען, אזוי ווי ווען א האלבע תקיעה איז ביינאכט און א האלבע תקיעה בייטאג? ענטפערט די גמרא ניין, ס'דא א גרויסע חילוק, הכי השתא התם לילה לאו זמן חיובא הוא כלל, הכא בור מקום חיובא הוא לאותן העומדין בבור, ס'טייטש אזוי, ביינאכט איז נישט דא אזא זאך מ'זאל יוצא זיין שופר, און במילא אז מ'הייבט אן בלאזן שופר ביינאכט איז די תקיעה קיין תקיעה נישט, און במילא גייט מיר נישט אן אז מען איז ממשיך שפעטער בייטאג צו בלאזן, ווי נישט ווי, האלב פון די תקיעה איז אינגאנצן נישט קיין תקיעה, און במילא קען קיינער נישט יוצא זיין מיט די גאנצע תקיעה, מה שאין כן, ווען שמעון הייבט אן צו בלאזן אינעם בור, איז אין הכי נמי, ראובן שטייט אינדרויסן ראובן איז נישט יוצא ווייל ער הערט נאר א ווידערקול, אבער טאמער ער וואלט געווען אינעם בור צוזאמען מיט שמעון, וואלט ער אוודאי יוצא געווען ווייל אינעם בור הערט מען נישט קיין ווידערקול, פשט די תקיעה אליין איז נישט קיין פראבלעם, די תקיעה איז א גוטע תקיעה, ראובן האט א פראבלעם, איז ביי אזא סארט זאך אז שמעון עט ארויסקומען אינמיטן און ראובן עט הערן די צווייטע חלק נארמאל, האט ער יא יוצא געווען, און ממילא נישט קיין סתירה. פרעגט אבער די גמרא, למימרא דסבר רבה שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא, און ממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא, קומט אויס לכאורה פון רבה, אז טאמער מ'הערט א האלבע תקיעה, ביי אן אופן וואס די אנדערע האלב איז נישט אינגאנצן פסול, האט מען יוצא געווען, און אויף דעם פרעגט די גמרא די קשיא וואס מ'האט געזען אין דף כז עמוד א', תא שמע, פון די משנה אין דף לג, שטייט אין די משנה תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים,

תיסלק ליה בתרתי, פארוואס זאל מען עס נישט קענען צעטיילן? טאמער מען קען יוצא זיין מיט א האלבע תקיעה, זאל מען עס לכאורה קענען צעטיילן, זאגט די גמרא ניין, פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן, מען קען נישט צעטיילן א תקיעה אויף צוויי, אבער עס קען נאך אלץ זיין אז מען קען יוצא זיין מיט א האלבע תקיעה. אבער, די גמרא פרעגט א קשיא נאך אלץ אויף רבה פון אונזער משנה, אבער אונזער משנה איז קלאר געשטאנען אנדערש, תא שמע, מיר האבן געלערנט קלאר אין די משנה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס, אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצא, ואמאי, ליפוק בתחילת תקיעה, מקמי דליערבב קלא, סטייטש לכאורה, טאמער רבה איז גערעכט אז מען קען אויך יוצא זיין מיט א האלבע תקיעה, אויב אזוי ביי אונזער משנה ווען איינער בלאזט אריין אין א בור אין א דות, אין הכי נמי, די צווייטע חלק פון די תקיעה איז טאקע א ווידערקול, אבער די ערשטע רגע וואס מען הייבט אן בלאזן הערט מען דאך די קול שופר אליין, און פארוואס איז מען נישט יוצא פון יענע חלק פון די תקיעה, און ממילא ציט טאקע די גמרא צוריק אין די פריערדיגע פשט פון רבה, און די גמרא זאגט אוודאי נישט דא אזא זאך יוצא זיין מיט א האלבע תקיעה, און דא רעדט מען נישט פון א מענטש וואס שטייט אינדרויסן פון גרוב פון א ראובן און שמעון גייט אריין און טאנצט ארויס, ניין, דא רעדט מען פון איין מענטש פון שמעון, כי קאמר רבה בתוקע ועולה לנפשיה, דא רעדט מען פון שמעון, אז שמעון האט אנגעהויבן בלאזן שופר אין א גריב, שפעטער אינמיטן תקיעה איז ער ארויס פון גריב, האט שמעון יוצא געווען, ווייל שמעון האט קיינמאל נישט געהערט קיין ווידער קול, ווי ער איז געגאנגען האט ער געהערט די קול שופר, אינעם גריב האט ער געהערט די קול שופר, און אינדרויסן פון גריב האט ער געהערט די קול שופר, די ווידער קול הערט מען נאר ווען מען שטייט אינדרויסן און איינער בלאזט אינעווייניג, איי פרעגט די גמרא אי הכי מאי למימרא, וואס איז די חידוש אז שמעון האט יוצא געווען, פארשטייט זיך ער האט יוצא געווען אז ער האט געהערט די תקיעה, זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז זימנין דמפיק רישיה ואכתי שופר בבור וקא מיערבב קלא ס'קען זיך אמאל מאכן אז שמעון אויפן וועג ארויס אינמיטן בלאזן זיין אויער עט ארויסגיין פונעם גריב פארן שופר און ממילא אז זיין אויער איז אינדרויסן די שופר איז אינעווייניג הערט ער א ווידערקול קא משמע לן פארדעם זאגט אונז רבה אז מ'איז נישט חושש אויף דעם און דערפאר טאקע איז שמעון יוצא